דינסטאג האזינו. ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די היי, פון די מילוי פונעם ערשטן היי פונעם שם ב"ן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נפש פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, כנשר אזוי ווי אן אדלער יעיר קנו, וואס ער טוט אויפוועקן זיין נעסט,

כנשר הזה אזוי ווי דער אדלער, רחמני על בניו וואס ער האט רחמנות אויף זיינע קינדער ואינו נכנס לקנו פתאום, ער גייט נישט פלוצלינג אריין אין זיין נעסט, ער וויל נישט דערשרעקן די קינדער, עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו, ער קלאפט אזוי ארום, ער מאכט א גערודער מיט זיינע פליגלען בין אילן לאילן צווישן איין בוים און די אנדערע, בין סוכה לחברתה צווישן איין צווייג און די אנדערע, כדי שיעורו בניו, די קינדער זאלן זיך אויפכאפן, ויהא בהם כח לקבלו, זיי זאלן זיין גרייט אים אויפצונעמען. יעיר קנו מיינט, יעורר בניו, ער טוט אויפוועקן זיינע קינדער, על גוזליו ירחף, אינו מכביד עצמו עליהם, ער שווערט זיך נישט אראפ אויף זיי, אלא מחופף, ער דעקט זיי צו און שוועבט פון אויבן, נוגע ואינו נוגע, ער רירט אביסל צו און אביסל נישט, אף הקדוש ברוך הוא שטייט א פסוק שקי לא מצאנוהו שגיא כח, כשבא ליתן תורה ווען דער אייבערשטער איז געקומען געבן די תורה פאר די אידן, לא נגלה עליהם האט ער זיך נישט אנטפלעקט אויף זיי מרוח אחת, פון איין זייט ווייזן די גאנצע כח אויף איינמאל, אלא מארבע רוחות איז געקומען צוביסלעך פון די פיר זייטן, שנאמר השם מסיני בא, שטייט דארט אזוי וזרח מסעיר למו, דאס איז איינס, הופיע מהר פארן איז צוויי, ואתה מרבבות קודש דאס איז דריי, און אלוקה מתימן יבוא וואס שטייט ערגעץ אנדערש, זו רוח רביעית דאס איז די פערדע זייט. יפרוש כנפיו יקחהו כשבא ליטלם ממקום למקום, ווען דער אדלער קומט נעמען זיינע קינדערלעך פון איין פלאץ צום צווייטן, אינו נוטלם ברגליו, נעמט ער זיי נישט ביי די פיס כשאר עופות אזוי ווי די אנדערע פייגל, לפי ששאר עופות יראים מן הנשר, די אנדערע פייגל האבן זייער מורא פונעם אדלער שהוא מגביה לעוף ופורח עליהם, ער פליט זייער הויעך, ער פליט איבער זיי, לפיכך נושאם ברגליו מפני הנשר, די אנדערע פייגל טראגט זיינע קינדערלעך ביי די פיס, כדי דער אדלער זאל זיי נישט קומען אוועקכאפן. אבל הנשר אינו ירא אלא מן החץ, ער האט נאר מורא פון א פייל וואס קען קומען פון אונטן, לפיכך נושאן על כנפיו פירט ער זיי אויף זיינע פליגל, אומר ער זאגט, מוטב, ס'איז בעסער שיכנס החץ בי די פייל זאל אריינגיין אין מיר, ולא יכנס בבני ס'זאל נישט אריינגיין אין מיינע קינדער. אף הקדוש ברוך הוא אזוי אויך ביים אייבערשטן זעט מען, ואשא אתכם על כנפי נשרים, כשנסעו מצרים אחריהם, ווען די מצריים זענען נאכגעלאפן די אידן והשיגום זיי האבן זיי דערגרייכט, חונים על הים, רוענדיג ביים ים, היו זורקים בהם חיצים ואבני בליסטראות, האבן זיי געווארפן שטיינער און פיילן אויף די אידן,

זאגט דער פסוק, השם דער אייבערשטער, בדד אליינס, ינחנו וועט ער אים פירן, ואין עמו אל נכר, ס'איז נישט דא מיט אים קיין פרעמדער גאט. זאגט רשי, השם בדד, השם בדד ובטח נהגם במדבר, זאגט דער מזרחי, קודם זאגט רש י אז ינחנו מיינט ער האט איהם געפירט, און בדד טייטשט רש י אז דאס גייט ארויף אויף די אידן, ווייל אין אבן עזרא צום ביישפיל זאגט ער אז מען קען דאס טייטשן אויפן אייבערשטן, אז דער אייבערשטער אליין אן קיין שום הילף האט געפירט די אידן, און מען קען דאס אויך טייטשן אויף די אידן, רש י זאגט אז דאס גייט ארויף אויף די אידישע קינדער, אז דער אייבערשטער האט זיי געפירט איינער אליינס אין די מדבר, און דאך זענען זיי געווען פארזיכערט. זיי האבן נישט מורא געהאט פון קיינעם, זיי האבן נישט געדארפט האבן קיין באגלייטונג פון קיין שום אנדערע פאלק. ואין עמו אל נכר, לא היה כח באחד מכל אלוהי הגויים להראות כחו ולהילחם עמהם, קיין איין אפגאט האט נישט געקענט באווייזן זיין כח און קומען מלחמה האלטן מיט די אידן, רבותינו דרשוהו על העתיד, אונזערע רעבעס דרש'ענען דעם פסוק אז ינחנו מיינט יא אז ס'וועט זיין, וכן תרגם אונקלוס, די תרגום טייטשט דאס אויך אויס אזוי, אז דער אייבערשטער איז פארגעברייט צו מאכן די אידן איינס, זיי וועלן זיין די איינציגע אויף די וועלט. ואני אומר זאגט אבער רשי אז ביידע פשטים דארפן פאסן אינעם פסוק דברי תוכחה הם, ס'איז שטראפרייד, להעיד השמים וארץ, מ'האט דא געמאכט אז די הימל און די ערד זאלן עדות זיין, ותהא השירה להם לעד, און אויך די שירה איז א עדות, שסופן לבגוד, אז די סוף וועט זיין אז די אידן וועלן פעלטשן, ולא יזכרו זיי וועלן נישט געדענקען הראשונות שעשה להם, סיי די פריערדיגע זאכן וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט זיי, און אויכעט ולא הנולדות שהוא עתיד לעשות להם, די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער איז פארגעברייט צו טון מיט זיי, לפיכך צריך ליישב הדבר לכאן ולכאן, מען דארף שטארק אריינזעצן די פסוקים אז זיי זאלן רעדן סיי פון דער פארגאנגענהייט און סיי פון דער צוקונפט, וכל הענין, די גאנצע שמועס די אלע פסוקים מוסב גייט ארויף און באציט זיך על זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, וואס רש י האט דאך געזאגט אז זכור ימות עולם מיינט די טעג פון אמאל, און בינו שנות דור ודור מיינט פון די קומענדיגע דורות, כן עשה להם, אזוי האט דער אייבערשטער געטון, וכן עתיד לעשות און אזוי איז דער אייבערשטער פארגעברייט צו טון, כל זה היה להם לזכור דאס אלעס האבן זיי געדארפט געדענקען.

ויניקהו ער וועט אים געבן צו זייגן דבש האניג מסלע פונעם שטיין, די בינען וועלן אריינגעבן אין די שפאלטענעס פון די פעלזן זייער גוטע האניג, אדער וועלן ארויסקומען אזעלכע פרוכט וואס וועלן ארויסגעבן א גוטן זאפט אזוי ווי האניג, ושמן און די אויל וועלן זיי האבן מחלמיש צור פון די שטארקע פעלזן, ווייל אויל וואס וואקסט אין די הייעך אויף א פעלזן שטיין איז זייער א גוטע אויל, ווייל די זון באקט אויף די איילבירטן ווערט עס זייער זיס. זאגט רשי ירכיבהו וגומר, על שם שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, פאר דעם שטייט על במתי ארץ. ירכיבהו על במתי ארץ, כל המקרא כתרגומו. וואס דער תרגום טייטשט עס אויס, אז דער אייבערשטער וועט זיי געבן גאר גוטע חלקים פון ארץ ישראל, און ער וועט זיי געבן צו עסן אויכעט די רויב פון זייערע פיינט, הגם רש י טייטשט נישט אויס יעדן ווארט פונקטליך אזוי ווי דער תרגום, אבער דער באגריף איז יא אזוי ווי דער תרגום זאגט, אז מען רעדט דא פון פארשידענע גוטע זאכן וואס דער אייבערשטער זאגט צו פאר אידן.

ברענגט רש י ארויס מיט א מעשה פון חזל ווי מען האט געזען טאקע אז ס'איז געווען אזויפיל זאפט אין די פירות אז ממש האט זיך אויסגעדאכט אז ס'איז האניג. מעשה באחד שאמר לבנו בסיכני, אין די שטאט סיכני האט א איד געזאגט פאר זיין זון, הבא לי קציעות מן החבית, כ'האב א פעסל פון געטריקענטע פייגן גיי ברענג מיר איינס. הלך ומצא הדבש צף על פיה, איז ער געגאנגען און ער האט געפונען אז ס'שווימט דארט אויבן מיט האניג. אמר לו זו של דבש היא, האט ער געזאגט פארן טאטן דאס איז א פעסל מיט האניג נישט מיט קציעות, אמר לו השקע ידך לתוכה שטופ אריין די הענט אין דעם ואתה מעלה קציעות מתוכה וועסטו קענען ארויסנעמען די קציעות, ס'איז יא א פעסל פון קציעות נאר ס'איז אזוי זאפטיג אז די זאפט האט זיך צוזאמגענומען פון אויבן און ס'זעט אויס ווי א פעסל מיט האניג.

חמת בקר, דער אייבערשטער וועט געבן פאר די אידן די פוטער, די סמעטענע פון די רינדער, וחלב צאן, און די גוטע מילך פון די שאף, עם חלב כרים, מיט די בעסטע און די פעטסטע פון די שעפסן, ואילים, און די ווידערן, בני בשן, פון די געגנט בשן, ועתידים, און ציגן, עם חלב כליות חיטה, מיט די פעטע ווייץ וואס וועט זיין אזוי גרויס און אזוי פעט ווי נירן, ודם ענב תשתה חמר, און ווען דו וועסט טרינקען וויין וועט עס זיין אזוי רויט אזוי ווי די בלוט, וואס דאס איז זייער א גוטע וויין. זאגט רש י, חמת בקר וחלב צאן, זה היה בימי שלמה דאס איז מקוים געווארן אין די צייטן פון שלמה המלך שנאמר עשרה בקר בריאים ועשרים בקר רעי ומאה צאן,

טייטשט רש י אויס די ווערטער פונעם פסוק, חמת בקר הוא שומן הנקלט מעל גבי החלב, די פעטנס וואס ווערט אראפגענומען פון העכער די מילך, די סמעטענע, ס'וועט זיין אזוי פיל דערפון אז זיי וועלן נישט וועלן טרינקען אפילו די פשוט'ע מילך, נאר די פעטנס דערפון, וחלב צאן, חלב של צאן, די מילך פון די שאף, וכשהוא דבוק, ווען ס'גייט אינאיינעם ביידע ווערטער, נקוד, חלב, כמו בחלב אמו. כרים מיינט כבשים, ואילים כמשמעו, בני בשן שמנים היו, דארט זענען געווען זייער פעטע ווידערן, כליות, חיטה. זאָגט רש י חיטים שמנים כחלב כליות וגסין ככוליא, סיי ס'איז געווען אַזוי פֿעט די ווייץ ווי די פֿעטנס פֿון די נירן, און סיי ס'איז געווען יעדע ווייצל אַזוי גרויס ווי אַ ניר. ודם ענב תהי' שותה טוב וטעם יין חשוב, די בלוט פֿון די טרויבן וועסטו טרינקען און ס'וועט זיין גוט און ס'וועט האָבן אַ טעם פֿון חשובע וויין. איז רש י מסביר, חמר, מיינט יין בלשון ארמי, און דאס וואס שטייט דא אין פסוק חמר אין זה שם דבר, אלא לשון משובח בטעם, דאס מיינט גאר א גוטע וויין, וינוש בלעז. ועוד יש לפרש, שני מקראות הללו, אחר תרגום של אונקלוס, אשרינון על תוקפי ארעא וגומר, אז מ'קען אויכעט איבערטייטשן דעם פסוק לויט ווי דער תרגום זאגט.

דער איד וואס ער הייסט ישורון מלשון ישר, ער האט געדארפט זיין רעכטפארטיג, איז ער אבער געווארן פעט, ויבעט, און ער האט אפגעשטויסן, ווידערשפעניגט, שמנת, דו ביסט פעט געווארן, עבית, דו ביסט דיק געווארן, כשית, דו האסט דיך איבערגעדעקט מיט פעטנס, ויטוש, און ער האט פארגעסן און איבערגעלאזט, אלוק, דעם באשעפער, עשהו, וואס ער האט אים געמאכט,

וינבל צור ישועתו, זאגט רש י, גנהו ובזהו, ער האט אים פארשעמט, כמו שנאמר, אחוריהם אל היכל השם, ס'שטייט ביי יחזקאל הנביא האט געזען אין די מראה נבואה ווי די אידן זענען אויסגעדרייט מיטן רוקן צום היכל השם,

וירכב על כרוב ויעף, ווען דער אייבערשטער האט געוואלט נקמה נעמען פון די אומות העולם, האט ער אזוי ווי געריטן אויף א מלאך און געפלויגן, אזוי שנעל איז אראפגעקומען די שטראף, וירא און ער האט זיך באוויזן על כנפי רוח, אויף די פליגלען פון די ווינט. זאגט דער תרגום, ואתגלי בגבורתיה על כרובין קלילין ודבר בתקוף על כנפי רוחא, די גמרא זאגט אז די מלאכים ווערן אנגערופן כרוב ווייל זיי האבן א פנים אזוי ווי א קינד, דאס הייסט כרביא. זאגט דער פסוק וישת און דער אייבערשטער האט געלייגט חושך, א פינסטערניש, סביבותיו, ארום אים, סוכות, צו באדעקן און באשיצן די אידן, ווי רש י זאגט, פון די מצריים וואס זיי זענען געקומען און געשאסן פיילן, חשרת מים, די געדעכטע פינסטערניש איז געקומען פון צאמגעקניפטע וואסערן, עבי שחקים, וואס דאס טוט צאמשטעלן די דיקקייט פון די וואלקענעס וואס דרייען זיך ביי די הימלען, יעצט האט דער אייבערשטער געברענגט די וואלקענעס וואס איז פול מיט וואסער און אראפגעשטעלט צווישן די מצריים און צווישן די אידן, און דאס האט געמאכט פינסטער פאר די מצריים. נאך א פשט זאגט רשי חשרת מים, א לשון פון א זיפל, אז דאס איז געווען אנגעפולט מיט רעגן וואסער וואס קומט אראפ אזוי ווי א זיפל, טראפנווייז.

און פֿון יענער ליכטיקײט בערו האָבן געברענט גחלי אש, פֿײַערדיקע קױלן, און פֿון דאָרט האָט דער אײבערשטער אַראָפּגעשאָסן די פֿײַערדיקע קױלן אױף די מִצרִיִם, און זאָלסט נישט מײנען, אַז די געדעכטע פֿינצטערניש, װאָס איז געװען װאָלקענעס אָנגעפֿולט מיט װאַסער, האָט געשטערט די פֿײַערדיקע קױלן פֿון אָנקומען צו די מִצרִיִם, װײַל װאַסער לעשט דאָך געװענלעך אױס פֿײַער, זאָגט דער פּסוק, נײן, פון די ליכטיגקייט וואס איז ביים אייבערשטן האט ער אריין געשאסן די פייערדיגע קוילן, ס'האט דורך געבראכן די מחיצה פון וואלקענעס וואס איז פול מיט וואסער, און זיי האבן שלום געמאכט צווישן זיך כדי אויסצופירן דעם רצון השם, און די ברענעדיגע קוילן זענען יא אדורך געגאנגען די וואלקענעס און אנגעקומען צו פארברענען די שונאים פון די אידן.

ואומר, זאגט דער איד אין גלות, חלותי היא, איך האב געזען אז דער אייבערשטער וויל מיך דא מיט דעם קראנק מאכן און דערשרעקן, ווייל שנות ימין עליון, איך האב גורם געווען ס'זאל פארענדערט ווערן די רעכטע האנט פונעם אויבערשטן, וואס געווענליך איז ימינך השם נאדרי בכח ימינך השם תרעץ אויב, אבער צוליב מיינע חטאים איז השיב אחור ימינו, פאר דעם האט מיר דער אייבערשטער געשיקט די אלע צרות און יסורים, אז איך זאל מיך צוריק כאפן צו אים, און ואומר חלותי היא, איך זאל מתפלל זיין צו אים, אז ס'זאל צוריק פארענדערט ווערן דער ימין עליון, וואס פאר דעם האט זיך עס איבערגעטוישט פון רחמים צו דין, און יעצט זאל זיך עס צוריק דרייען פון דין צו רחמים. דער רדק לערנט פשט, ואומר חלותי היא, א לשון פון חלל, איך האב געמיינט אז דאס איז עס, איך גיי שוין חלילה שטארבן אין גלות, איך האב מער נישט קיין האפענונג, האב איך מיר אבער דערמאנט און זיך געטרייסט מיט די שנות ימין עליון, די פארגאנגענע יארן, וואס דער אייבערשטער האט זיך באנוצט מיט זיין רעכטע האנט אונז אויסצולייזן פון מצרים, ווען איך האב מיך דאס דערמאנט, בין איך געטרייסט געווארן.

כי אזכרה ווייל איך געדענק מקדם פון פריער, פלאך דיינע וואונדער, זאגט דער רדק, ווען דער אייבערשטער האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים האט ער געטון מיט זיי אזעלכע וואונדער וואס קיינער האט זיך נישט פארגעשטעלט פארדעם, ממש מען האט שוין געהאלטן נאך יאוש, און דעמאלטס האט מען זיי אויסגעלייזט און געטון מיט זיי די אלע וואונדערליכע זאכן. אזוי איז אויכעט, טראץ דעם לאנגן גלות, האבן מיר נישט וואס צו פארלירן האפענונג, ווייל דער אייבערשטער וועט געדענקען זיין צוזאג און ער וועט עס פארווירקליכן, און ווען איך האב מיך דאס דערמאנט און גערעדט פון די פריערדיגע ניסים, האב איך מיך געטרייסט. זאגט דער תרגום, אדכר עובדי אלקא, ארום אדכר מן לקדמין פרישותך. זאגט דער פסוק והגיתי, און איך האב גערעדט, אדער געטראכט, בכל פעלך אין אלע דיינע ווערק, סיי פון יציאת מצרים, קריעת ים סוף, סיי פון מעמד הר סיני, און די אלע ניסים פון די מדבר, ובעלילותיך אשיחה, איך האב גערעדט און דערציילט אלע דיינע מעשים וואס דו האסט געטון מיט אונז. זאגט דער תרגום, ורננית בכל עובדך טביא, ובתסקופי נסך אמלל. זאגט דער פסוק אלוקים באשעפער, בקודש דרכיך, טייטשט רש"י, דיין וועג איז צו הייליגן דיין נאמען דורך דעם וואס דו טוסט א מדת הדין אין די רשעים, און דעמאלס זאגט יעדער איינער מי קל גדול כאלוקים, ווער איז נאך אזא גרויסער באשעפער אזוי ווי דער באשעפער. דער רד"ק לערנט בקודש מיינט ביי מתן תורה, ווי ס'שטייט בם סיני בקודש, דארט האסטו געוויזן דיין גרויסקייט, און דעמאלס האט יעדער איינער געזאגט אלע אידן מי אל גדול כאלוקים. זאגט די תרגום, אלקא דקדישין אורחתך, מן אלקא רבא כאלקא דישראל. זאגט דער פסוק אתה הקל, דו און נאר דו ביסט דער שטארקער באשעפער, עושה פלא וואס דו טוסט אלע וואונדערליכע זאכן, אזוי ווי דו האסט געטון ביי מתן תורה. הודעת דו האסט באקאנט געמאכט בעמים צווישן די פעלקער, עוזך דיין שטארקייט, ווען דו האסט ארויסגעצויגן די אידן פון מצרים, און ווען דו האסט זיי אריינגעפירט קיין ארץ ישראל. זאגט דער תרגום, אנת הוא אלקא עביד פרישן, הודעת בעמיא עושנך. זאגט די משנה אין מסכת נדרים פרק ב', ואלו מותרין, די פאלגענדע נדרים זענען בכלל נישט חל, ווייל א נדר דארף זיין נאר אויב מען כאפט עס אן אויף א דבר הנדור, א זאך וואס מען קען מאכן אויף דעם א נדר, און נישט א זאך וואס איז אסור פון זיך אליין. הייבט ער אן מיט א זאך וואס איז זייער פשוט, חולין שאוכל לך, אויב איינער זאגט פאר איינעם אויב איך וועל עסן ביי דיר זאל עס זיין אזוי ווי חולין, איז דאך זיכער אז ס'ווערט נישט אסור. און דאס איז זייער א פשוט'ע זאך, און ער כאפט עס נאר אן ווייל ער וויל זאגן אז פונקט ווי ביי דעם דארף מען ניטאמאל גיין זיך שואל זיין דערויף, אזוי אויכעט ביי די אלע משלים וואס ער גייט זאגן, איז עס אזוי פשוט אז ס'איז נישט חל, אז מ'דארף אפילו נישט גיין צום חכם. זאגט ער כבשר חזיר, אויב איינער זאגט אז דער שטיקל ברויט זאל זיין אויף מיר אזוי ווי חזיר פלייש, ווערט עס נישט אסור ווייל חזיר פלייש איז נישט קיין דבר הנדור, ס'איז א זאך וואס די תורה האט גע'אסר'ט. און די זעלבע זאך אויב ער זאגט ס'זאל זיין כעבודה זרה, וואס דאס איז אויך א דבר האסור, ווערט עס נישט אסור. די זעלבע זאך אויב ער האט געזאגט ס'זאל זיין כעורות לבובין, אזוי ווי תקרובת עבודה זרה, וואס דאס מיינט די הויט וואס מ'האט אויסגעשניטן ביי די הארץ פון די בהמה און ארויסגעשלעפט די הארץ ווען די בהמה האט נאך געלעבט, מקריב צו זיין פאר די עבודה זרה, וואס די גאנצע הויט ווערט אסור בהנאה אלס תקרובת עבודה זרה. כנבילות, כטריפות, כשקצים, כרמשים, אדער ער זאגט אז דאס זאל זיין כחלת אהרן, אזוי ווי די חלה וואס מען שיידט אפ און מען געבט פארן כהן, ער כאפט אן אהרן ווייל ער איז געווען דער ערשטער כהן, וכתרומתו, אדער אזוי ווי די תרומה וואס מען געבט פארן כהן, מותר, איז די ברויט מותר צו עסן, ווייל ער האט עס נישט אנגעכאפט אין א דבר הנדור, נאר אין א דבר האסור, און אין פסוק שטייט איש כי ידור נדר, כדי א נדר זאל חל זיין דארף מען דאס האבן אנגעכאפט אויף א זאך וואס מען האט געמאכט א נדר, צום ביישפיל א קרבן, און נישט אין א זאך וואס די תורה האט גע'אסר'ט. זאגט אבער די משנה, האומר לאשתו ווען איינער זאגט פאר זיין פרוי, הרי את עלי כאמא, דו זאלסט זיין אסור אויף מיר אזוי ווי מיין מאמע, וואלט אויך לכאורה נישט געדארפט חל זיין די נדר, ווייל די מאמע איז דאך א דבר האסור, און נישט קיין דבר הנדור, איז מן התורה איז עס טאקע נישט חל. אבער פותחין לו פתח ממקום אחר, מען הייבט נישט אן מיט אים מיט א פתח חרטה פון די זאך אליין, אפשר האסטו נישט געמיינט, אפשר ווילסטו עס מתיר נדר זיין, ווייל מען וויל נישט אז ער זאל מיקל זיין אין דעם, מען וויל נישט אז ער זאל זיין רגיל צו אסר'ן זיין פרוי אויף זיך, וואס דאס איז געווען א זאך וואס איז געווען זייער איינגעריסן ביי מענטשן, ממילא מוז מען אנהייבן מיט א פתח פון ערגעץ אנדערש זוכן פון ווייט אוועק עפעס א סיבה פארוואס מען זאל קענען מתיר נדר זיין דא. שלא יקל ראשו לכך, כדי ער זאל נישט מיקל ראש זיין אין די סארט נדרים. זאגט די משנה, קונם שאיני ישן, אדער ווי ס'שטייט אין די משנה פון די גמרא קונם שאני ישן, אויב איך וועל שלאפן זאל עס זיין אסור אויף מיר אזוי ווי א קרבן, אדער שאני מדבר, וואס איך רעד מיט דיר זאל זיין אזוי ווי א קרבן, שאני מהלך, אויב איך גיי ערגעץ, אדער האומר לאשתו, איינער זאגט פאר זיין פרוי קונם שאני משמשך, אויב איך וועל זיין מיט דיר, זאל דאס זיין אסור אזוי ווי א קרבן, און די גמרא שטעלט זיך שוין אויף דעם, ווי קען מען אסר'ן תשמיש, ער איז דאך משועבד אויף די פרוי, און אז ער איז משועבד קען ער דאס נישט אוועק נעמען מיט א נדר, ענטפערט די גמרא, מען רעדט אז ער האט גע'אסר'ט אויף זיך הנאה צו האבן פון איר, און מען קען נישט געבן צו עסן פאר א מענטש א זאך וואס איז אסור אויף אים. אז די אלע נדרים הרי זה בלא יחל דברו, דאס מיינט אז מדאורייתא איז עס נישט חל, ווייל א נדר קען נאר חל זיין אויף א זאך וואס האט א ממשות, און ווען ער זאגט אז מיין שלאפן צו מיין רעדן צו מיין גיין צו מיין שימוש זאל זיין אסור, דאס איז דאך א זאך וואס האט נישט קיין ממשות, וואלט עס נישט געדארפט חל זיין, אבער די רבנן האבן געזאגט אז מען זאל זיך יא גיין אויף דעם שואל זיין. שבועה שאיני ישן, אויב מען האט אבער געזאגט א לשון שבועה אז מען גייט נישט שלאפן אדער שאיני מדבר, וואס איך גיי נישט רעדן, שאיני מהלך, איך גיי נישט גיין ערגעץ, איז עס יא אסור, ווייל א שבועה קען חל זיין אפילו אויף א זאך וואס האט נישט קיין ממשות, ווייל א שבועה גייט דאך ארויף אויפן גוף פונעם מענטש, ער ווערט אסור, און די גוף פון די מענטש האט דאך יא א ממשות. שמועסט דער ברטנורא אויס, אויב א מענטש מאכט א שבועה אז ער גייט נישט שלאפן דריי טעג אין א צי, בייטאג און ביינאכט, געבט מען אים מלקות, ווייל ס'איז א שבועת שווא, ער גייט עס סיי ווי נישט קענען מקיים זיין, און ער מעג תיכף גיין שלאפן. משנה ב', קרבן לא אוכל לך, טאמער איינער זאגט פארן חבר ס'זאל זיין א קרבן לא אוכל לך, זאגן חזל אז דאס מיינט צו זאגן אז ער שווערט אין די לעבן פונעם קרבן, און דאס הייסט נישט קיין גוטע נדר, און די זעלבע זאך אויב ער האט געזאגט קרבן שאוכל לך, ער מיינט אויכעט מיט דעם אז ער גייט נישט עסן ביים חבר, ווייל מ'רעדט דא אז די חבר האט אים געמוטשעט אפאר מאל, און ער האט געזאגט איך גיי נישט עסן ביי דיר, איך גיי נישט עסן ביי דיר, און נאכדעם דרוקט ער זיך אויס קרבן שאוכל לך, אדער ווי ס'שטייט אין די משנה און די גמרא, הא קרבן שאוכל לך, אדער היי קרבן שאוכל לך, דאס מיינט אלץ אז ער שווערט אין די לעבן פונעם קרבן, און אזא מין זאך איז נישט קיין גוטע נדר. און די זעלבע זאך אויב ער האט געזאגט לא קרבן לא אוכל לך, ביי די אלע פעלער איז מותר, ווייל ער רעדט נאר אין די לעבן פונעם קרבן, און דאס איז נישט קיין גוטע נדר. אויב ער זאגט אבער שבועה לא אוכל לך, ער שווערט אז ער גייט נישט עסן ביי יענעם, אדער שבועה שאוכל לך, וואס דאס מיינט אויכעט אז ער גייט נישט עסן ווייל מען רעדט אז יענער האט אים געמוטשעט און ער האט שוין אפאר מאל געזאגט איך גיי נישט עסן ביי דיר איך גיי נישט עסן ביי דיר און נאכדעם זאגט ער שבועה שאוכל לך, לא שבועה לא אוכל לך, אויף די אלע פעלער איז אסור, ווייל דא קען מען נישט זאגן אז ער רעדט פון די לעבן פון די שבועה, א שבועה האט דאך נישט קיין לעבן, ממילא האט ער זיכער געמיינט צו זאגן אז ער אסר'ט זיך מיט א שבועה נישט צו עסן ביי יענעם. זה חומר בשבועות מבנדרים, דאס איז א הארבקייט ביי א שבועה מער ווי ביי א נדר, זאגט דער ברטנורא ס'גייט נישט ארויף אויף די רישא פון משנה ב', ווייל זה חומר בשבועות מבנדרים מיינט סיי די שבועה איז חל און סיי די נדר איז חל, נאר די שבועה איז הארבער ווי די נדר, און ביי די פאל פון די משנה איז דאך די נדר אינגאנצן נישט חל נאר די שבועה. נאר ס'באציט זיך אויף די פריערדיגע משנה, וואס אין די סיפא פון משנה א' איז געשטאנען אז ווען א מענטש מאכט א נדר אויף א זאך וואס האט נישט קיין ממשות איז עס חל, אבער נאר מדרבנן. אבער א שבועה וועט חל זיין מדאורייתא, קומט אויס אז דאס איז א הארבקייט ביי א שבועה מער ווי ביי א נדר. וחומר בנדרים מבשבועות, ווי טרעפט מען א הארבקייט ביי א נדר מער ווי ביי א שוויה? כיצד? אמר אויב איינער האט געזאגט קונם סוכה שאני עושה, אז די סוכה וואס איך מאך זאל זיין אסור אזוי ווי א קרבן, אדער לולב שאני נוטל, אדער תפילין שאני מניח, בנדרים אסור, ווייל ביי א נדר אסר'ט מען דאך די חפץ, נישט זיך, און די חפץ של מצוה קען ער אסר'ן, איי ער איז מחיוב צו טון די מצוה, איז ווען ער וועט טון די מצוה וועט עס זיין אזוי ווי א מצוה הבאה בעבירה, אבער בשבועות איז עס מותר, שאין נשבעין לעבור על המצוות, מען קען נישט שווערן עובר צו זיין אויף א מצוה, ווייל ביי די שבועה אסר'ט ער זיך אליין פון טוהן די מצוה, און ער איז דאך מושבע ועומד מהר סיני יא צו טוהן די מצוה, ממילא קען עס נישט חל זיין אויף אים. דא פאסט זיך אבער יא דעם אויסדרוק חומר בנדרים מבשבועות, ווייל די שבועה איז יא חל, און ס'הייסט טאקע א שבועת שוא, און ער וועט באקומען מלקות אלס שבועת שוא, ס'איז נאר נישט חל אז ער זאל טאקע צושטערן די מצוה דורך דעם. משנה ג'. יש נדר בתוך נדר, דאס איז א המשך פון וואס די משנה האט פריער געזאגט אז ס'איז דא א חומרא ביי נדרים מער ווי ביי שבועות, רעכנט ער אויס נאך א חומרא אז א נדר קען חל זיין אויף א צווייטע נדר אויכעט, ואין שבועה בתוך שבועה, ס'איז נישט דא אבער א שבועה וואס זאל חל זיין אינמיטן א צווייטע שבועה, כיצד. אמר הריני נזיר, ער הייבט טאקע אן מיט נדר, און ער איז מסביר נזיר, ווייל ביי נזירות טרעפט מען אויך דעם לשון לנדור נדר נזיר להזיר, ממילא גייט עס אויך אריין אין כלל פון נדר. איז אויב דער מענטש האט געזאגט אז ער גייט זיין א נזיר אם אוכל, אויב ער גייט עסן דעם ברויט וויל ער זיין א נזיר אויף דרייסיג טעג, און נאכדעם זאגט ער נאכאמאל הריני נזיר אם אוכל, ואכל און ער האט געגעסן דעם ברויט, איז ער חייב על כל אחת ואחת, אויף יעדע מאל וואס ער האט געזאגט הריני נזיר אם אוכל דארף ער פראווען א באזונדערע נזירות, ער איז א נזיר דרייסיג טעג, ער שערט זיך אפ ער ברענגט זיינע קרבנות, און נאכדעם הייבט זיך אן א פרישע נזירות. אבער שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל, ער האט געמאכט איינמאל א שבועה אז ער גייט נישט עסן די ברויט, און נאכדעם נאכאמאל א שבועה אז ער גייט נישט עסן די ברויט, וואס ביי די ערשטע מאל שווערן אז ער גייט נישט עסן דעם ברויט איז שוין די ברויט אסור געווארן אויף אים און מען קען נישט שווערן אויף א מצוה, און ואכהל ער האט נאכדעם געגעסן דעם ברויט אינו חייב אלא אחת. זאגט די ברטנורא, חייב איז מען טאקע נאר איינס. אבער די אלע אנדערע שבועות זענען אויף אזויפיל חל אז אויב ער וועט זיך שואל זיין אויף די ערשטע שבועה וועט די צווייטע חל זיין, און אויב ער וועט זיך שואל זיין אויף די צווייטע איז די דריטע חל. משנה ד', סתם נדרים להחמיר, אויב א מענטש מאכט א נדר סתם און ער זאגט נישט פונקטליך וואס ער האט געמיינט, און מען קען אויסטייטשן דעם לשון אז דאס איז יא א נדר און אויך אז ס'איז נישט קיין נדר, וועט מען גיין לחומרא און זאגן אז ער האט געוואלט מאכן א נדר. ופירושם להקל, אויב ער ערקלערט זיך און ער זאגט פונקטליך וואס ער האט אינזין געהאט, גלייבט מען אים, און אויב ער זאגט אז ער האט געמיינט די חלק וואס איז נישט קיין נדר, איז עס טאקע נישט קיין נדר. כיצד, גייט ער דאס מסביר זיין. אמר הרי עלי כבשר מליח, אויב ער זאגט אויף א ברויט אז דאס זאל זיין אויף אים אזוי ווי געזאלצענע פלייש, אדער כיין נסך אזוי ווי געגאסענע וויין, איז דאך דא אין דעם צוויי פשטים, אם של שמים נדר, אויב האט ער געמאכט א נדר אז דאס זאל זיין אזוי ווי געזאלצענע פלייש וואס גייט פאר א קרבן, על כל קרבנך תקריב מלח, איז דאך עס אסור, ווייל דאס איז א דבר הנדור. און די זעלבע זאך ביי יין נסך, וויין וואס מען גיסט אויפן מזבח איז דאך ווייטער א דבר הנדור, און א נדר קען חל זיין אויף דעם, אבער אם של עבודה זרה נדר, אויב האט ער געזאגט, אזוי ווי געזאלצענע פלייש וואס מען האט מקריב געווען פאר עבודה זרה, אדער וויין וואס מען האט געגאסן פאר עבודה זרה, איז דאך עס מותר, ווייל דאס איז א דבר האסור און נישט קיין דבר הנדור. ואם סתם אסור, אויב ער האט געזאגט סתם כבשר מליח כיין נסך, און ער האט נישט געזאגט אז ער האט געמיינט צו זאגן של עבודה זרה, וועט עס יא זיין אסור. די זעלבע זאך, הרי עלי כחרם, א מענטש זאגט אז די ברויט זאל זיין אויף אים אזוי ווי חרם. אם כחרם של שמים, אויב האט ער גערעדט פון חרם וואס גייט פארן אייבערשטן, פאר בדק הבית, איז דאך אסור, ווייל דאס איז דאך א דבר הנדור. ואם כחרם של כהנים, אויב האט ער גערעדט פון די זאכן וואס מען דארף געבן פאר די כהנים, וואס איינמאל ס'איז שוין אנגעקומען צו די הענט פונעם כהן איז עס מותר, איז דאך עס מותר, ווייל דאס איז אזא מין זאך וואס איז נישט קיין דבר הנדור. ואם סתם, אויב דער מענטש האט געזאגט סתם הרי עלי כחרם, איז עס אסור ווייל איך זאג אז ער האט זיכער געמיינט צו זאגן כחרמי שמים. די זעלבע זאך אויב א מענטש זאגט הרי עלי כמעשר, אם כמעשר בהמה נדר, איז עס אסור, ווייל מעשר בהמה איז א דבר הנדור, ס'איז נישט אזוי ווי תרומה פון דגן, וואס די גאנצע טבל איז אסור, ווילאנג מען נעמט נישט אראפ קיין תרומה, נאר די מעשר בהמה מעג מען עסן די אנדערע בהמות אפילו פאר מען שיידט עס אפ, נאר ס'איז דא א מצוה אויפן מענטש קורא שם צו זיין אויף די צענטע בהמה, ממילא איז דאס א דבר הנדור, איז אויב האט ער געמיינט צו זאגן ס'זאל זיין אזוי ווי מעשר בהמה, איז עס א דבר הנדור און ס'איז אסור, ואם של גורן, אויב האט ער גערעדט פון די מעשר וואס מען שיידט אפ פון די תבואה, איז עס מותר, ווייל דאס איז א דבר האסור. ואם סתם, ער האט געזאגט כמעשר און נישט געזאגט ווי וועלכע מעשר, איז עס אסור. די זעלבע זאך אויב ער האט געזאגט הרי עלי כתרומה. אם כתרומת הלשכה נדר, אויב האט ער געמאכט א נדר אז דאס זאל זיין אזוי ווי די תרומת הלשכה וואס א מענטש איז מנדר פאר הקדש, איז עס אסור. ואם של גורן, אויב האט ער גערעדט פון די תרומה וואס מען נעמט אראפ אויפן שייער, איז דאך עס מותר, ווייל דאס איז א זאך וואס א דבר האסור, און נישט קיין דבר הנדור. ואם סתם אסור, אויב ער האט געזאגט סתם כתרומה, זאג איך אז ער האט געמיינט צו זאגן כתרומת הלשכה און ס'איז אסור. דברי ר' מאיר אזוי האלט ר' מאיר. ר' יהודה אומר, סתם תרומה ווענדט זיך אין וועלכע געגנט ער וואוינט. ביהודה, וואס דארטן האט סתם תרומה געמיינט תרומת הלשכה, ווייל זיי האבן דאך געוואוינט נאנט צום בית המקדש, איז עס אסורה, ווייל איך זאג אז ער האט טאקע געמיינט די תרומת הלשכה. אבער בגליל, וואס זיי זענען ווייט פון די בית המקדש, ביי זיי איז נישט געווען אזוי איינגעפירט צו רעדן פון די תרומת הלשכה, און ווען איינער האט גערעדט סתם האט ער געמיינט צו זאגן תרומה פונעם שייער, איז מותרת. שאין אנשי גליל מכירין את תרומת הלשכה, זיי קענען נישט אזוי ווייט די תרומת הלשכה, איז ווען זיי רעדן פון תרומה סתם, האבן זיי גערעדט פון תרומת גורן. סתם חרמים איז ביהודה מותרין, ווייל אין יהודה האבן געוואוינט זייער אסאך כהנים, איז ווען מ'האט גערעדט פון חרמים סתם האט עס געמיינט חרמי כהנים. ובגליל אסורין, שאין אנשי גליל מכירין את חרמי הכהנים, ס'האבן נישט געוואוינט זייער אסאך כהנים אין גליל, ווייל זיי האבן געוואוינט אין יהודה וואס דאס איז נענטער צו די בית המקדש, איז אין גליל וואו מען קען נישט אזוי ווייט די חרמי כהנים, איז ווען מען זאגט סתם חרם, מיינט עס חרמי שמים. משנה ה'. נדר בחרם, אויב א מענטש האט געזאגט אויף א ברויט אז דאס זאל זיין חרם, ואמר, און ער ערקלערט זיך, לא נדרתי אלא בחרמו של ים, נישט אזוי ווי מען האט פריער געלערנט אז ס'איז דא חרמי שמים און ס'איז דא חרמי כהנים, ער קומט מיט עפעס א דריטע זאך וואס דאס איז זייער א דבר רחוק, אז ער האט געמיינט צו זאגן ס'זאל זיין אזוי ווי די נעץ פון ים. אדער ער האט געזאגט בקרבן, ואומר ער וויל זיך ארויסדרייען זאגט ער איך האב נישט געמיינט א עכטע קרבן, לא נדרתי אלא בקרבנות של מלכים די מתנות וואס מען געבט פאר די קעניגן, אדער א מענטש דרוקט זיך אויס צו זיין חבר הרי עצמי קרבן, וואס דאס איז בפשטות משמע אז ער אסר'ט זיין הנאה אויף יענעם אזוי ווי א קרבן, ואומר נאכדעם דרייט ער זיך ארויס, לא נדרתי אלא בעצם, עפעס א ביין וואס כ'האב מיר אוועקגעלייגט, שהנחתי לי להיות נודר בו, כ'האב מיר אוועקגעלייגט א ביין אז איך זאל קענען מאכן אויף דעם נדרים. אדער א מענטש האט געזאגט קונם אשתי נהנית לי, ער מאכט א נדר אז די פרוי טאר נישט הנאה האבן פון אים, ואומר נאכדעם זאגט ער לא נדרתי אלא באשתי הראשונה שגירשתי, כ'האב גערעדט פון מיין ערשטע פרוי וואס כ'האב שוין אפגעגט. על כולם, אויף די אלע זאכן, אויב דער מענטש איז א תלמיד חכם, גלייבט מען אים, אז ער האט טאקע געמיינט צו זאגן די זאך, הגם ס'איז א דבר רחוק צו זאגן אז מ'האט דאס געמיינט, און אין נשאלין להן, ער דארף זיך אפילו נישט קומען שואל זיין דערויף. ואם נשאלו, אויב דער מענטש איז אבער אן עם הארץ, דארף ער זיך יא קומען שואל זיין, און ווען ער קומט זיך שואל זיין, עונשין אותן, באשטראפט מען זיי, אויב האבן זיי פון זיך אליינס עובר געווען אויפן נדר, פאר זיי זענען געקומען פרעגן דעם חכם דערוועגן, באשטראפט מען זיי, אז מען איז נישט מתיר די נדר, ווילאנג זיי וועלן האלטן דעם איסור אזוי לאנג עכ"פ ווי די טעג וואס זיי האבן זיך געפירט דערין א היתר, און מחמירין עליהן, און מ'איז אויכעט מחמיר אויף זיי, אז דער חכם הייבט נישט אן מיט א פתח חרטה, ער ווארט אז יענער זאל אנהייבן און אויפקומען מיט עפעס א פתח חרטה, דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים, פותחין להם פתח ממקום אחר, אז דער חכם מעג יא אליינס עפענען א פתח, נאר ס'דארף זיין ממקום אחר, נישט ער זאל אים זאגן אז די נדר האט בכלל נישט חל געווען, ער דארף אים זאגן אז די נדר איז יא א נדר, נאר מ'האט געטראפן ערגעץ אנדערש עפעס א זייטיגע פתח חרטה פארוואס מ'גייט אים עס מתיר זיין. און אויכעט האלטן די חכמים אז מ'באשטראפט אים נישט אויב ער האט פון זיך אליין עובר געווען דערויף. ומלמדים אותן מ'לערנט זיי נאר אויס כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים אז זיי זאלן מער נישט פירן קיין לייכטזיניגקייט מיט קיין נדרים. זאגט די גמרא אין מסכת נדרים דף כ עמוד א', וחכמים אומרים פותחין לו פתח וכו', תנא ס' האבן מיר געלערנט, לעולם אל תהי' רגיל בנדרים, זאלסט נישט זיין געוואוינט צו מאכן נדרים, שסופך למעול בשבועות, ווייל די סוף וועט זיין אז דו וועסט פעלשן אין שבועות וואס דאס איז נאך הארבער ווי א נדר, ווייל ביי א שבועה שטייט לא ינקה. רא"ש האט געהאט דעם גירסא שסופך למעול בנדרים, אז דו מאכסט אסאך נדרים וועסטו צוקומען און דו וועסט נאך אמאל עובר זיין דערויף אויך. ואל תהי רגיל אצל עם הארץ, דריי דיך נישט ביים עם הארץ, שסופך להאכילך טבלים, ער גייט דיר געבן צו עסן טבל. אל תהי רגיל אצל כהן עם הארץ, אפילו ביי א כהן עם הארץ וואס ער האט נישט קיין טבל, זאלסט דיך נישט דרייען, שסופך להאכילך תרומה, ער וועט דיך געבן צו עסן תרומה, אדער אזוי ווי דער רא"ם האט גורס געווען און אזוי שטייט אין עיין יעקב, שסופך להאכילך תרומה טמאה, איז אפילו דו ביסט א כהן, זאלסט דיך נישט דרייען ביים כהן עם הארץ, ווייל ער וועט דיך געבן תרומה טמאה צו עסן, וואס דאס איז אסור אפילו פאר א כהן. ואל תרבה שיחה עם האשה, זאלסט נישט אסאך שמועסן מיט די פרוי, שסופך לבוא לידי ניאוף, וועסט צוקומען צו זנות. רב אחא ברב יאשיה אומר, כל הצופה בנשים, ווער ס'קוקט אויף נשים, סופו בא לידי עבירה וועט ער צוקומען צו אן עבירה. שטעלט זיך דער בן איש חי, דאס עצם הסתכלות איז דאך אליינס אן עבירה, וואס הייסט סופו בא לידי עבירה? זאגט ער ס'מיינט אפילו קוקן אויף בילדער, געמאלענע בילדער פון נשים, זאל מען נישט קוקן דערויף, ווייל די סוף וועט זיין אז דאס וועט צוברענגען צו קוקן אויף נשים אליין, וואס דאס איז שוין א עצם עבירה. וכל המסתכל בעקבה של אשה, איינער וואס קוקט אויף די פערשט פון א פרוי, און ווי די גמרא זאגט ווייטער אז דאס מיינט אותו מקום, הויין לו בנים שאינם מהוגנים, וועט ער האבן נישט ערליכע קינדער, ווי דער בן איש חי זאגט אז דאס מיינט אפילו ווען זי איז געהעריג אנגעטון מיט אלע בגדים. אמר רב יוסף, ובאשתו נידה, אפילו זיין אייגענע פרוי, וואס זי וועט נאך אמאל ווערן מותר פאר אים, אבער אויב יעצט איז זי א נידה, טאר מען נישט קוקן דארט. תניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט א פסוק, בעבור תהיה יראתו על פניכם, שטייט ביי מתן תורה אז דער אייבערשטער האט זיך באוויזן פאר זיי כדי די יראה זאל זיין אויף זייער פנים, זו בושה, דאס מיינט אז מען זאל האבן א בושה. לבלתי תחטאו, מלמד זעט מען פון דעם שהבושה מביאה לידי יראת חטא, איינער וואס שעמט זיך וועט ער צוקומען צו יראת חטא. מכאן אמרו, סימן יפה באדם שהוא ביישן, א מענטש וואס שעמט זיך איז דאס א גוטע סימן פאר אים. אחרים אומרים, אנדערע זאגן, כל אדם המתבייש, יעדער מענטש וואס ער שעמט זיך, לא במהרה הוא חוטא, וועט ער נישט אזוי שנעל זינדיגן. ומי שאין לו בושת פנים, ווער ס'האט נישט קיין בושה אין זיך, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני, איז דאס א סימן אז זיינע עלטערן זענען נישט געשטאנען אויפן בארג סיני, ווייל ביים בארג סיני שטייט דאך בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו וואס דאס מיינט דאך בושה, און ס'שטייט דארטן ולא אתכם לבדכם כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, און אז דער מענטש האט נישט קיין בושה אין זיך איז א סימן אז זיינע עלטערן זענען נישט געשטאנען דארט. אמר רבי יוחנן בן דהבאי, ארבעה דברים סחו לי מלאכי השרת, די מלאכים האבן מיר פארציילט פיר זאכן, חיגרין מפני מה הויין, פארוואס ווערן געבוירן הינקעדיגע מענטשן, מפני שהופכין את שולחנם, זייערע עלטערן האבן איבערגעדרייט דעם טיש, זיי האבן משמש געווען שלא כדרכה, איז וויבאלד זיי האבן מטריח געווען די פרוי צו הארן אויף די קניען, האבן זיי געבוירן מידה כנגד מידה הינקעדיגע קינדער.

פרעגט די גמרא מען טאר נישט שמועסן? ורמינהו, שאלו מען האט געפרעגט את אימא שלום, שטייט אין ריטב"א אז איר נאמען איז געווען שלום, אימא איז נאר א טיטל פאר א חשובע פרוי, און זי איז געווען די פרוי פון רבי אליעזר, האט מען איר געפרעגט מפני מה בנייך יפיפין ביותר, פארוואס זענען דיינע קינדער אזוי שיין אן קיין שום פעלער? אמרה להן, אינו מספר עמי, ער שמועסט נישט מיט מיר, דאס הייסט ער איז נישט משמש מיט מיר, לא בתחילת הלילה נישט אנהייב נאכט, ווען מענטשן דרייען זיך נאך אינדרויסן, ולא בסוף הלילה ווען מענטשן דרייען זיך שוין אינדרויסן, אלא בחצות הלילה, ביי האלבע נאכט. וכשהוא מספר, און בשעת תשמש, מגלה טפח, ער דעקט אויף איין טפח פון די פרוי, ומכסה טפח און ער דעקט צו דעם זעלבן טפח מיט זיין בגד, ודומה עליו כמי שכפאו שד, ער טוט דאס אזוי שנעל, אזוי ווי א שין ד' וואלט אים געצווינגען דאס צו טון, ואמרתי לו, האב איך אים געזאגט, זאגט אימא שלום, מה טעם, פארוואס טוסטו דאס אזוי, ואמר לי האט ער מיר געזאגט, כדי שלא אתן את עיני באשה אחרת, אויב איך וועל הערן מענטשן רעדן, אדער אויב איך וועל מער מאריך זיין אין דעם, וועט מיין מחשבה אוועק גיין, און איך וועל קענען קומען קלערן פון א צווייטע פרוי, ונמצאו בניו באין לידי ממזרות, נישט ממש ממזרות, אבער עס איז קרוב לממזרות, אויב בשעת מעשה טראכט מען פון א צווייטן. זעהט מען דאך על כל פנים אז דאס ווערט אנגערופן מספר עמי, מען האט יא גערעדט, און זי האט אים געפרעגט און ער האט געענטפערט, ענטפערט די גמרא לא קשיא, הא במילי דתשמיש, מרצה זיין, מפייס זיין, דאס מעג מען יא רעדן, הא במילי אחרנייתא, פרעמדע זאכן דאס טאר מען נישט רעדן. שטייט א פסוק ולא תתורו אחרי לבבכם מכאן אמר רבי אל ישתה אדם בכוס זה, א מענטש זאל נישט טרינקען אין איין בעכער, ויתן עיניו בכוס אחר, דאס מיינט אז מען זאל נישט טראכטן פון א צווייטע פרוי בשעת מעשה, אמר רבינא לא נצרכא אלא דאפילו שתיהן נשיו, אפילו ביידע פרויען זענען זיינע פרויען, דאך ווען מען איז מיט איינעם טאר מען נישט טראכטן פונעם צווייטן. שטייט א פסוק אין יחזקאל וברותי מכם, איך וועל אויסקלויבן אדער פארשניידן פון צווישן ענק, המורדים והפושעים בי. אמר רבי לוי, ווער זענען די מורדים און די פושעים? אלו בני תשע מידות, די קינדער וואס זענען געבוירן אויף ניין אופנים וויאזוי מען טאר נישט זיין מיטן פרוי, און וויבאלד מען האט עובר געווען ווערן געבוירן אזעלכע קינדער וואס זיי זענען שפעטער מורדים און פושעים. בני אסנת משגעח, דאס איז א סימן פאר די נײַן מידות. בני אימה, דאס מיינט אז מען האט אנגעשראקן די פרוי אז זי זאל מסכים זיין, צום סוף האט זי מסכים געווען, אבער ס'איז צוגעגאנגען מיט א פחד. אדער בני אנוסה, דאס איז נאך ערגער, זי האט בכלל נישט מסכים געווען, נאר זי איז געווען געצווינגען פון אנהייב ביז צום סוף. און למעשה רעכנט די גמרא דא אויס צען זאכן, זאגט דער ר"ן וויבאלד אימה און אנוסה זענען בערך די זעלבע זאך, איז ער דאס כולל אונטער איינס, און ווי די מהרש"א זאגט אז די אלף פון אסנת דאס גייט שוין ארויף סיי אויף אימה און סיי אויף אנוסה, און מיט דעם איז שוין פארענטפערט אפילו לויטן רא"ש וואס ער טייטשט בני אמה, די קינדער פון א דינסט, וואס דאס איז צוויי אנדערע זאכן מיט אנוסה, אבער וויבאלד ביידע הייבן זיך אן מיט אן אלף, רעכנט מען דאס פאר איינס. בני שנואה, קינדער פון א פארפיינטעטע פרוי, וויבאלד ער האט איר פיינט, טראכט ער פון א צווייטע בשעת מעשה. בני נידוי, קינדער וואס איינע פון די עלטערן איז געווען אין חרם בשעת מעשה. איז דער רא"ש דריקט זיך אויס אז זיי זענען אסור בתשמיש, אבער אנדערע שטעלן זיך אויף דעם אז דאס איז א איבעיא אין די גמרא אין מועד קטן און ס'איז נישט אויפגעדרינגען געווארן. בני תמורה, קינדער פון אזא פרוי וואס זי האט זיך אויפגעטוישט, דאס הייסט אז דער מענטש האט צוויי פרויען און ער האט געמיינט אז ער איז יעצט מיט איינעם און דערווייל איז ער געווען מיט א צווייטע, אדער ווי רשי זאגט א צווייטע פשט, ער האט געמיינט אז ער וואוינט יעצט מיט א פרעמדע און דערווייל האט זיך ארויסגעשטעלט אז דאס איז זיין פרוי, למעשה האט ער אבער אינזין געהאט אויף זנות און דערפאר איז דער קינד א בני תמורה, בני מריבה, קינדער פון א קריגעריי, אפילו אויב ער האט איר נישט פיינט, ס'האט זיך נאר געמאכט א קורצע קריגעריי און ער האט איר נישט איבערגעבעטן, בני שכרות, אויב איינער פון די עלטערן איז געווען שיכור בשעת מעשה האט מען נישט די ריכטיגע געדאנקען. בני גרושת הלב, קינדער וואס ווערן געבוירן פון א פרוי וואס דער מאן האט שוין אפגעמאכט ביי זיך אז ער וויל איר גט'ן, איז בשעת מעשה טראכט ער שוין פון א צווייטן. בני ערבוביא, קינדער פון א צעמישונג, זאגט רשי דריי פשטים, אדער ער האט געהאט עטליכע פרויען און ער ווייסט נישט מיט וועמען ער איז יעצט געווען, אדער אז עטליכע מענער האבן געוואוינט מיט א פרוי און מען ווייסט נישט וועמענס קינד דאס איז, אדער אז א פרוי האט געהאט צוויי מענער, זי האט חתונה געהאט מיט איינעם, זיך אפגע'גט, און געגאנגען צו א צווייטן, און זי האט נישט געווארט אינמיטן קיין דריי חדשים, און מען ווייסט נישט אויפן קינד צו ער איז א בן ט' לראשון אדער א בן ז' לאחרון. בני חצופה מיינט א פרוי וואס זי איז תובע בפה. פרעגט די גמרא, איני, והאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל אדם שאשתו תובעתו, יעדער מענטש וואס די פרוי פאדערט עס, הויין לו בנים וועט ער האבן אזעלכע קינדער, שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותם, ביי משה רבינו האט מען נישט געטראפן קיין נבונים, אבער ביי אזא מין מענטש וועט מען יא טרעפן, שנאמר, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים. משה רבינו האט געזאגט אז מען זאל אויסקלויבן חכמים און נבונים און זיי וועט ער אויפנעמען אלס הויפטן פאר כלל ישראל, וכתיב און ס'שטייט ואקח את ראשי שבטיכם, ולא כתיב נבונים, מען האט נישט געפונען קיין נבונים, וכתיב ס'שטייט אבער יששכר חמור גרם, דער חמור האט גורם געווען אז יששכר זאל געבוירן ווערן, ווי דער מהרש"א ברענגט פון ערוך, אז ווען דער חמור פון יעקב איז אנגעקומען, האט ער ארויסגעלאזט א קול, און לאה האט עס געהערט, איז זי ארויסגעקומען, און געזאגט אלי תבוא. וכתיב שטייט א פסוק, מבני יששכר יודעי בינה לעתים, זעט מען אז פון זיי קומט יא ארויס נבונים, פארוואס? ווייל בפשטות פארשטייט מען דאס אז לאה איז געווען א תביעה בפה, זאגט די גמרא ניין, ההיא דמרציא ארצויי, זי האט נאר מרצה געווען, זי האט מפייס געווען מיט ווערטער און מרמז געווען, אבער זי האט נישט געמיינט צו זיין חלילה א תביעה בפה, און מפייס זיין דאס איז יא א גוטע זאך וואס דעמאלטס איז מען זוכה צו קינדער נבונים. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת וילך, דאס איז א המשך מיט די נעכטיגע שמועס וועגן ענטפערן אמן. תאנא אונז האבן געלערנט כל מאן דשמע ברכה מההוא דמברך ולא אתכוון באמן, איינער וואס האט געהערט א ברכה און ער האט נישט אינזין געהאט ביי אמן עליה נאמר ובוזי יקלו, די וואס פארשעמען מיך די וועלן אליינס גרינגעשעצט ווערן, כמה דאמר לכם הכהנים בוזי שמי מאי עונשיה וואס איז די שטראף פון אזא מענטש? כמה דלא פתח ברכאן לעילא, פונקט ווי ער האט נישט געעפנט די טויערן פון די ברכות אויבן כך לא פתחין ליה, אזוי עפנט מען נישט אויף פאר אים, ולא עוד, אלא כד נפיק מהאי עלמא ווען ער גייט ארויס פון די וועלט, מכריזי קמיה רופט מען אויס פאר אים ואמרי מען זאגט טרוקו גלי, שפארט צו די טויערן קמיה דפלניא פאר דעם מענטש, ולא ליעול זאל ער נישט אריין גיין, ולא תקבלון ליה זאלטס אים נישט אננעמען, וויי ליה וויי לנשמתיה, א רחמנות איז אויף אים און אויף זיין נשמה.

ביים גן עדן איז אויך דא טירן מיט די זעלבע נעמען ווי די טירן פונעם גיהנום אקעגן איבער ואשתמודען פתחין לקבליהון פתחין אינון פתחין דגן עדן, ווען ער קומט ארויס פון גיהנום ווייסט ער פונקטליך אין וועלכע טיר פון גן עדן אין וועלכע אפטיילונג ער דארף יעצט אריין גיין. בגיהנום אית מדורא בתראה תתאה דכלהו, אין גיהנום איז אבער דא די לעצטע, נידריגסטע אפטיילונג, וההוא מדורא הוי מדורא על מדורא, ס'איז א דאפלטע אפטיילונג,

דנחתין ליה מען נידערט אים אראפ בההוא מדורא תתאה צו דעם אונטערשטן וואוינונג דלית בה פתחא וואס איז נישט דא דארטן קיין טיר ואתאביד ער ווערט פארלוירן ולא סליק מינה לעלמין און ער קומט קיינמאל נישט ארויף פון דארט ועל דא כתיב כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה. פרעגט ער, ולא? קען מען טאקע נישט ארויפקומען פון שאול? והא כתיב מבטן שאול שועתי שמעת וגומר. און כתיב שטייט מוריד שאול ויעל. אלא זאגט ער ס'איז א חילוק צו שאול אדער תחתית, הכא שאול, פון שאול קען מען נאך ארויפקומען, אבער התם, תחתית, ואוקימנא הא דאהדר ביה הא דלא אהדר ביה, ווער קומט אן אין שאול און ווער קומט אן אין תחתית, איינער וואס ער האט יא געהאט א הרהור תשובה פארן שטארבן, דער וועט נאר אנקומען אין שאול און ער האט נאך האפענונג ארויפצוקומען פון דארט, אבער דער וואס האט נישט געהאט אפילו א הרהור תשובה פארן שטארבן, דער וועט חלילה אנקומען אין תחתית. זאגט דער רמב"ם אין הלכות ברכות פרק ו', אסור להאכיל מי שלא נטל ידיו, מען טאר נישט געבן צו עסן פאר א איד וואס האט זיך נישט געוואשן די הענט, ואף על פי שהוא נותן לתוך פיו, אפילו מען פיטערט אים אריין אין מויל. ואסור לזלזל בנטילת ידיים, מען טאר נישט גרינג שעצן אין וואשן די הענט, וציוויים הרבה צוו חכמים והזהירו על הדבר די חכמים האבן זייער אסאך אנגעזאגט אויף דעם. אפילו אין לו מים אלא כדי שתיה, אפילו א מענטש האט נישט קיין סאך וואסער, נאר וויפיל ער דארף צו טרינקען, נוטל ידיו במקצתן, זאל ער מיט אביסל וואסער זיך וואשן די הענט, ואחר כך אוכל ושותה מקצתן, און נאכדעם וועט ער עסן און טרינקען די איבעריגע וואסער. צריך אדם לנגב את ידיו, מען דארף זיך אפטרוקענען די הענט נאכן וואשן, ואחר כך יאכל נאכדעם קען מען עסן די ברויט. וכל האוכל בלא ניגוב ידיים, איינער וואס ער עסט מיט נאסע הענט, כאוכל לחם טמא, ווערט דאס גערעכנט ווי ער האט געגעסן טמא'נע ברויט. וכל הנוטל ידיו באחרונה, אויכעט איינער וואס ער וואשט זיך מים אחרונים מנגב דארף ער אפטרוקענען די הענט, ואחר כך מברך, און נאכדעם קען מען בענטשן. ותיכף לנטילת ידיים ברכת המזון, תיכף נאך מען וואשט זיך מים אחרונים זאל מען בענטשן, לא יפסיק ביניהם בדבר אחר, עס זאל נישט איבערהאקן צווישן נטילת ידיים פון מים אחרונים און די בענטשן מיט עפעס אנדערש, אפילו לשתות מים אחר שנוטל ידיו באחרונה אסור עד שיברך ברכת המזון, א טרינק וואסער טאר מען נישט געבן צווישן מים אחרונים און בענטשן. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, ער רעדט דא פון די זעקסטע חלק פון די כת החנפים, מי שיש בידו למחות, ער האט די מעגליכקייטן מוחה צו זיין, מענטשן הערן זיך צו צו אים, ואינו מוחה און ער טוט עס נישט, ואין בפיו תוכחות, ועל מעשה החטאים לא ילטוש עין ולא ישגיח, ער קוקט זיך נישט אום אויף די זינדיגע מענטשן, ולא יהיה להם לאיש מוכיח, און ער איז נישט קיין מוסר זאגער פאר זיי. והנה, נצטווינו, מיר זענען באפוילן געווארן לבער הרע מקרב עמינו, אויסצורוימען דאס שלעכטס פון צווישן אונזער פאלק, שנאמר, וביערת הרע מקרבך. ואמרו רבותינו, כל מי שיש בידו למחות באנשי ביתו, אין זיינע שטוב מענטשן, ואינו מוחה, נתפס ווערט ער פארכאפט און באשטראפט על אנשי ביתו אויף די עבירות פון זיינע שטוב מענטשן, יש בידו למחות באנשי עירו אין זיינע שטאט מענטשן ואינו מוחה, נתפס על אנשי עירו, יש בידו למחות בכל העולם אין די גאנצע וועלט ואינו מוחה, נתפס ווערט ער פארכאפט על כל העולם. ונאמר שטייט א פסוק וכשלו איש באחיו, ודרשו בו רבותינו זכרונם לברכה, איש בעוון אחיו, איינער איז געשטרויכלט געווארן און געליטן צוליב די זינד פון זיין ברודער, ואמרו און די חז"ל האבן אויך געזאגט, כל ישראל ערבים זה לזה, אלע אידן זענען ערבים איינער פארן צווייטן אז דער אנדערער וועט אויך איינהאלטן אלע מצוות.